לזכות שמואל יעקב הלוי בן חיה שרה שיחיה ליום הולדת שלו ג' מרחשוון. משיחת י א ניסן תשמ ג. און אויף דערויף דארף ניט האבן אז זאל זיין דווקא איינער וואס ער איז בדרגה פון ראשיכם שבטיכם, ס'קאן זיין אפילו חוטב עציך ושואב מימיך, און לאידך גיסא איז די זעלבער ענין אויף פארקערט. דער ראשיכם שבטיכם קען זיך טראכטן ביי זיך, בשלמא חוטב עציך ושואב מימיך, האט נישט קיין בעסערע זאך צו טון, ער דער ראשיכם שבטיכם, קען ער זיך זיין אן עוסק בתורה ובמצוות כל היום כולו, עוסק בצרכי ציבור באמונה אלס א ראש לשבט. וואס דאס איז גאר די העכסטע זאך וואס ס'קען זיין, בפרט נאך לדעת הירושלמי, דארף ער אנקומען צו רעדן מיט א ניט אידן וועגן מקיים זיין שבע מצוות בני נח. האבן דאך די חכמים געזאגט במשנתם, אל תהי' ישב ושקל במצוותיה של תורה. און מען זאגט גלייך אז ס'טאקע דארט איז דא קלה שבקלות און חמורה שבחמורות, אבער דאס איז א ענין וואס איז נוגע בנוגע לישכר, בנוגע חס ושלום צו עונש וכיוצא בזה, אז דאס איז קלה שבקלות און דאס איז חמורה שבחמורות, אבער אלס מצוותיה של תורה איז דאס א נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. און אין דעם אייבערשטנ'ס רצון וואס ער איז תכלית הפשיטות, קען מען נישט פארנאנדערטיילן, אפילו ביי א מענטשן איז שווער צו פארנאנדערטיילן בנוגע ברצון, מען קען פארנאנדערטיילן אין עניינים של שכל מידות שבלב וכיוצא בזה, א זאך וואס ער שטייט ברצון בזה.

בנוגע צו אפילו ווען מען טראכט וועגן די עניינים בדרך הטבע, די גאנצע זאך איז א פעלער, בשעת מען רעדט וועגן עניינים פון תורה און מצוותיה, און ער וויל זיי אריינשפארן און אפמעסטן און צושניידן זיי רחמנא ליצלן, ווי די מיטת סדום הידועה לויט זיין הבנה והשגה. תורה זאגט אים אל תהי יושב ושוקל מצותיה של תורה, תורה זאגט אים אז בשעת ער איז עובר רחמנא ליצלן על דקדוק קל של דברי סופרים, מיט די הדגשה דקדוק קל און מער ניט ווי דברי סופרים, איז ווערט דאס אנגערופן בשם עבירה. וואס דער טייטש פון עבירה איז בפשטות, ער איז עובר פון רשות היחיד של יחידו של עולם און גייט אריין אין דעם רשות פון דעם היפך פון אלוקות, אין אני והוא זאגט דער אייבערשטער יכולים לדור בעולם. און אט אט דעמאלט אז מען וויל אפמעסטן תורה און מצוות ובמילא זיין השתדלות בזה, לויט זיין שכל אנושי, און ווער ווייסט נאך צי דער שכל זיינער איז ניט משוחד בכמה כמה עניינים, איז ער מחויב אין אלע תרי ג מצוות מיט אלע זייערע סעיפים כולל אויך אט דעם דין אין רמב ם, און אויב חוטב עציך ושואב מימיך מחויב בזה, על אחת כמה וכמה אז ראשיכם שבטיכם זיין מחויב בזה. ווערט זיך די שאלה וואו ער וועט נעמען צייט אויף דערויף, ער דארף זיך לערנען תורה בהתמדה ושקידה וכו'.

ועל דרך זה המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה ניר זה אדער מה נאה אילן זה, וואס דאס איז שוין גאר א הארבע זאך, און וואס דארף מען רעדן א ענין וואס איז נישט בטבעם של ישראל, ס'איז א זיכערע זאך אז מ'עט זיך אריינטראכטן אפילו לשעה קלה אין דעם פסק דין פון דעם רמב ם. און וואס דער רמב ם שרייבט אין זיין הקדמה אז דאס איז א ספר וואס ווערט אנגערופן יד החזקה און ווערט אנגערופן משנה תורה, און ער איז דאס מבאר אז בשעת מען גייט פון תורה שבכתב און מען גייט אריין און מען לערנט משנה תורה שלו, איז אט א דעמאלט קען מען דורכלעבן די וועלט און זיין בתכלית השלימות. איז א זיכערע זאך אז מ'עט אזוי טון, און אויב אפילו ס'וועט נאך בלייבן א שאלה אדער א קשיא, אדער מערער ווי איין קשיא, איז דער גאנצער ענין פון הלכה איז אז צום אלעם ערשטן דארף זיין נעשה, און דערנאך אין זמן הפנוי, ער'ט האבן צייט און ער'ט האבן די געלעגנהייט, און האבן מיט וועמען זיך דורכרעדן אין דעם,

מצד ההיכרות שלהם מצד זייער באקאנטשאפט מיט ניט אידן, און אין דערויף האבן זיי כאמור א מצב מיוחד, איז א זיכערע זאך אז זיי דארפן דאס אויסנוצן לכל לראש בנוגע צו הפצת הטוב והצדק, כולל אויכעט דעם טוב און צדק, וואס די ניט אידן דארפן טון כפסק דין הרמב"ם. נאך מערער, אפילו חוטב עציך ושואב מימיך, אפילו ראשיכם שבטיכם וואס האבן גארנישט צו טון מיט הוויות עולם הזה, על אחת כמה וכמה מיט ניט אידן, מיט ניט אידן, ווארום ער איז פון די עשרה בטלנים שיושבין ועוסקין בצרכי ציבור און בלימוד התורה, און פרנסתם ווערט זיי צוגעשטעלט על ידי הציבור, האט ער ניט צו טון מיט ניט אידן. געפינען אזא מין אידן אין ארצות הברית איז אויב מ'עט אים געפינען דארף מען מאכן אויף אים זיכער שהחיינו. על כל פנים איז דערוויילע זאלן טון בזה אט א די אלע וואס זענען נאך נישט אין דער דרגה, און דערנאך וועט מען טראכטן וועגן אט א די אידן וואס זענען אין דער דרגה, ועל כל פנים בנוגע לפועל אז מ'עט דער פארטרינקען די וועלט מיט דע את אלוקי אביך ועבדהו בלבב שלם, אין אן אופן אז דאס איז בלבב שלם, במילא וועט ער מקיים זיין בשלימות דעם ציווי פון אלוקי אביך, וועט אט דעמאלט זיין די הכנה, מעין ההבטחה פון דעם מצב לעתיד לבוא, אז ס'וועט פארשפרייט ווערן. דער לעבדו כולם שכם אחד, ווארום ס'וועט פארשפרייט ווערן די אמונה אין בורא האדם ומנהיגו אין אן עין רואה ואוזן שומעת אפילו ביי עובדי אפילו ביי כל העמים, און ער האט אין דערויף א חלק, איז דאס נאך מער צוגעאיילט און די הכנה מתאימה, ווארום הכנה דארף זיך זיין מעין פון דעם ענין צו וועלכן מען גרייט זיך צו אז זאל קומען בקרוב ממש דעם זמן וואס אהפוך את כל העמים כולם שפה ברורה וכסיום פון הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלאה הארץ דעה את הוויה, ניט סתם ארץ הקודש, ניט נאר ארץ הקודש, אדער אן ארץ וואס ס'האט אין זיך א סגולה מיוחדת, נאר ומלאה הארץ די גאנצע וועלט בפעל דעה את השם כמים לים מכסים.